ס'זאל די פירות זאלן געדעמעדזשט ווערן און מ'זאל זיין חייב. די ענסער צו די חידה, איך וועל געבן די ענסער אויף די טעיפ, אויב ער האט געגעבן א סטעפ אויף די פירות און די פירות איז נישט ניזוק געווארן רייט עוועי נאר ס'האט זיך געראולט ערגעץ און ס'האט אריינגעבאמפט אין א שטיין און ס'איז צוקוועטשט געווארן, קען זיין אז דאס הייסט צרורות און ס'א שיטה אז ס'איז חייב אפילו ברשות הרבים, שיטה אין ירושלמי אזוי און אין בבלי א הוה אמינא, איז א חידוש, ווען ער קוועטשט עס, ער טרעט אויף עס און ס'ווערט גלייך ניזוק ווען ער סטעפט אויף עס, איז עס רגל, מה שאין כן אויב ער טרעט אויף עס און ס'ראולט זיך ערגעץ און ס'ווערט און ס'באמפט אריין און דארטן ווערט עס ניזוק, הייסט עס צרורות, און צרורות קען זיין איז חייב ברשות הרבים. עד כאן החידה.